שיעורים בספר התניא גייען מיר בעזר ה' והיה אנהייבן פרק א' אין ספר התניא. הייבט דער אלטער רבי אן אזוי. תניא בסוף פרק ג' דנדה ס'האבן מיר געלערנט אין א ברייתא אין מסכת נדה פרק ג'. פאר א נשמה קומט אראפ אויף די וועלט, משביעין אותו באשווערט מען אים. תהי צדיק, זאלסט זיין א צדיק, ואל תהי רשע, זאלסט נישט זיין קיין רשע. ואפילו כל העולם, דא איז דא אבער א צווייטע חלק אין די שביעה, אז ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, אפילו די גאנצע וועלט, דזשאדזשנדיג לויט די מעשים פון די מענטש, זאגט מען דיר אז דו ביסט א צדיק, מען קוקט דיך אן, מען קען דיך און מען זאגט דיר אז דו ביסט א צדיק, היה בעיניך כרשע, זאלסטו זיין, ביי דיר אליינס, אין דיינע אייגענע אויגן, זאלסטו דיך האלטן ווי א רשע. סאו נאכאמאל, די שביעה האט צוויי חלקים, מען באשווערט אים אז ער זאל עקשעלי זיין א צדיק, און אז ער זאל נישט זיין קיין רשע, און נאכדעם אפילו ווען די גאנצע וועלט וואס קען אים, נישט סתם מען וויל זיך חנפ'נען צו אים, אבער מען טוט אים באצייכענען אלס א צדיק, זאל ער זיך האלטן פאר א רשע. יעדע איד וואס ווערט געבוירן איז עס פאר א געוויסע כוונה א תכלית. די נשמה קומט אראפ אויף די וועלט און ווערט מלובש אין א קערפער כדי דורכצופירן א געוויסע געטליכע שליחות אויף די וועלט. איז כדי די מענטש זאל קענען אויספירן דעם תכלית און כוונה און ער זאל האבן דעם כח מקיים צו זיין דעם שליחות, צוליב וועלכע ער איז אראפגעקומען, באשווערט מען אים נאך פאר זיין געבוירן ווערן, ער זאל זיין א צדיק, און נישט קיין רשע, אבער האלטן זאל ער זיך פון דעסטוועגן ווי א רשע, וואס דורך דעם וועט ער קענען אויספירן זיין תכלית און כוונה, און ער וועט מקיים זיין די שליחות פון זיין קומען אויף די וועלט. וצריך להבין דארף מען אבער צו פארשטיין דהא תנן ס'האבן מיר געלערנט אין א משנה אין פרק אין צווייטן אין פרק ב' פון פרקי אבות ואל תהי רשע בפני עצמך זאלסט דיך נישט זיין פאר דיר אליין זאלסט דיך נישט האלטן פאר קיין רשע. איז וויאזוי קען מען זאגן אז מען באשווערט א מענטש אז ער זאל זיך האלטן פאר א רשע ווען די משנה זאגט אז א מענטש טאר זיך נישט האלטן פאר קיין רשע? נאך מער, וגם און אויך, אם יהיה בעיניו כרשע, אויב ער וועט זיך ער וועט זיך האלטן ווי א רשע, ירע לבבו. וועט דאך אים זיין שלעכט אויפן הארצן, ווייל לאמיר נישט פארגעסן אז די תורה זאגט אז מען זאל אז אז היה בעיניך כרשע, איז דאך עס נישט סתם כדי עס זאל נישט צוקומען צו גאווה, עס זאל זיך פארשטעלן דאס איז עפעס עפעס אזא סארט אזא עצה א מעדיטעישן אז עס זאל זיך האלטן ווי א רשע, ס'מיינט אז עס זאל באמת עס זאל פאוקעסן און און ווייל ער האט דאך נאך דאך א שטיק די שטיקל די שטיקל שלעכטס אין זיך וואס דאס זאל ער האלטן פאר די אויגן כדי ער זאל נישט צוקומען צו גאווה. ס'מוז זיין אז על פי תורה אויב ס'איז על פי תורה איז דאך עס אמת. און טראכטן פון דעם און פאוקעסן אויף דעם. וועט אים גורם זיין צו עצבות. לאמיר זען אינעווייניג דעם לשון, אם יהיה בעיניו בעיניו כרשע, ירע לבבו, וועט אים שלעכט זיין אויפן הארץ, ויהיה עצב, עצב, און ער וועט זיין טרויריג, ולא יוכל לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב, און ער וועט נישט קענען דינען דעם אייבערשטן מיט שמחה און מיט א אויפגעלייגטן הארץ. איז לאמיר עס מסביר זיין אזוי. אויסער די קשיא אז אין פרק שטייט. אז מען זאל זיך נישט האלטן פאר קיין רשע, איז די עצם האלטן זיך פאר א רשע נישט אויסגעהאלטן לויט די דרכים לויט וויאזוי א איד דארף זיך פירן ביים דינען דעם אייבערשטן. אונז ווייס מיר דאך אז א גרויסע עיקר אין עבודת השם איז צו דינען דעם אייבערשטן מיט שמחה, אויפגעלייגטערהייט. ווען א איד טוט א מצוה דארף ער זיין בחדוה וואס ער האט זוכה געווען צו דינען דעם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, און אויכעט ווען ער האלט זיך צוריק פון אן עבירה דארף ער זיין צופרידן וואס ס'איז אים אויסגעקומען זיך אפצוהאלטן פון אן עבירה ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געהייסן. איז וויאזוי קען מען זאגן אז מען באשווערט אים ער זאל זיך האלטן ווי א רשע? ס'וועט דאך פון דעם ארויסקומען אז ער וועט נישט קענען דינען דעם אייבערשטן מיט שמחה. נאך שטערקער איז די קשיא, ווייל ס'איז פארשטענדליך אז פונקט ווי דער ערשטער טייל פון די שביעה, די חלק וואו מ'באשווערט אים ער זאל זיין א צדיק און נישט קיין רשע, איז נוגע צום קענען אויספירן זיין שליחות אויף דער וועלט, יא, מ'באשווערט אים מיט אינסטראקשענס פאר די נשמה קומט אראפ אויספירן איר תכלית, די זעלבע זאך אזוי איז אויך נוגע דערצו די אנדערע חלק פון די שביעה. אז ער זאל זיך האלטן ווי א רשע, אבער דאס קוקט אויס ווי א שטיקל סתירה, ווייל אז ער וועט זיך האלטן ווי א רשע וועט ער דאך זיין בעצבות, און דאס וועט אים אוודאי שטערן מקיים זיין דעם שליחות פון דינען דעם אייבערשטן מיט שמחה. אויב אבער פון די אנדערע זייט גייען מיר אינעווייניג דעם לשון ואם לא ירע לבבו כלל מזה, ס'וועט אים גארנישט זיין שלעכט אויפ'ן הארצן פון דעם וואס ער וועט זיך. האלטן פאר א רשע. ס'הייסט, אז ער וועט מקיים זיין די שבועה, און ער וועט זיך טאקע האלטן פאר א רשע, נאר כדי ס'זאל אים נישט שטערן צו עבודת השם בשמחה, וועט ער זיך מאכן א דעסיזשען אז ס'זאל אים בכלל נישט באדערן, ס'זאל אים נישט אהרן וואס ער איז א רשע, און ער וועט ממילא ביי זיך נישט זיין אראפגעפאלן אדער טרויעריג דערפון. כדי צו קענען טאקע דינען דעם אייבערשטן בשמחה, אבער דעמאלטס יוכל לבוא לידי קלות חס ושלום, קען ער דאך חס ושלום צוקומען צו קלות, ער זאל גרינגשעצן אפילו חס ושלום אן עבירה, ווייל ווייל אפילו זיין זיין דעסיזשען, זיין באשלוס האט ער געמאכט מיט די כוונה אז ס'זאל אים נישט שטערן צו עבודת השם בשמחה. אבער למעשה האט ער זיך אוועק געשטעלט אין אזא מצב אז ס'באדערט אים נישט, טאקע איז א רשע אבער ס'שטערט אים נישט, כדי מיט א גוטע כוונה ס'זאל אים נישט שטערן צו עבודת השם בשמחה, אבער ער וועט דאך קענען צוקומען צו א מצב אז ס'זאל אים באמת חס ושלום לייכט ווערן דער ענין פון אן עבירה. און אינעם קומענדיגן שיעור וועט מען לערנען ווי דער אלטער רבי, כדי צו פארענטפערן די קשיות, וועט אנהייבן מסביר זיין וואס ס'מיינט א רשע, און וואס ס'מיינט א צדיק, און נאכדעם וועט מען קענען פארשטיין וואס ס'מיינט א בינוני. ווייסט מען דאך אז דער ספר הייסט ספרן של בינונים.